דאכט זיך מ'האט דא צען שאלות וואס רשי פרעגט אויף רשי וואס רשי ווערט אפגעפרעגט ממש מתחילתו ועד סופו, דערנאכדעם איז דא שאלות אויכעט לכאורה אין תורה אליין, איך זעך דא א שאלה אויף דעם ווי די תורה גיט ארויס דעם ענין פון ברכת כהנים, און דער רבי מחדש זיין א חידוש נפלא און אלע שאלות וועלן אראפגיין, און פון דעם קומט ארויס א חידוש נפלא ביותר אין דעם ענין פון ברכת כהנים, וואס מיינט ברכת כהנים און ווי איז ברכת כהנים, אז ברכת כהנים ווי מיר זעהן אין די שיחה צום סוף איז נישט נאר די כהנים וואס בענטשן די אידן, נאר ס'ברענגט צו ווי יעדער איד דארף בענטשן א צווייטן אידן און זינען האבן צו בענטשן א צווייטן אידן, ווי מיר וועלן זעהן אין די שיחה. א. ביי דעם ציווי אויף ברכת כהנים שטייט כה תברכו את בני ישראל אמור להם. איז רשי מפרש די ווערטער אמור להם, און רשי ברענגט אראפ די ווערטער פון חומש אמור להם, און ער זאגט כמו זכור שמור בלעז דיסענט, סאו רשי זאגט אויף די ווערטער אמור להם, ס'איז אזוי ווי זכור ושמור, ברענגט אראפ נאכאמאל אמור להם, און ער זאגט שיהיו כולם שומעים, אלע זאלן הערן די ברכה. דערנאכדעם ברענגט רשי אראפ נאר דעם ווארט אמור, און רשי זאגט מלא, דא שטייט דאך אמור מיט א ו' און אסאך מאל אין תורה שטייט דאך אן א ו', איז לא תברכם בחיפזון ובבהלות, זאלסט זיי נישט בענטשן מיט גיכקייט און מיט א צוטומלקייט, אלא בכוונה ובלב שלם, זאלסט זיי בענטשן מיט כוונה און מיט א גאנצע הארץ. פון דעם, דאס איז די רשי אויף כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, פון דעם וואס ביי יעדן פון די דריי פירושים איז רשי מעתיק פון פסוק, צוויי מאל איז ער מעתיק אמור להם, און איין מאל דעם דריטן מאל איז ער מעתיק נאר אמור, איז מוכרח אז יעדער פירוש איז מסביר א באזונדער ענין אין דעם לשון המועתק. ערשטע זאך וויל ער מסביר זיין אמור להם, דערנאכדעם נאכאמאל אמור להם אויף א צווייטן אופן, און דערנאכדעם אמור אליין, אויכעט אז יעדער איינער פון די דריי האט א עקסטערן סארט פירוש. מ'דארף אבער פארשטיין, וויבאלד אז אין די ערשטע צוויי דיבור המתחיל איז ער מפרש אויך דעם ווארט אמור להם, און אין דריטן דיבור המתחיל איז ער מפרש נאר דעם ווארט אמור אליין, האט דאך רשי געדארפט מקדים זיין דעם דריטן פירוש אמור מלא וכולי פאר די ערשטע צוויי פירושים. עס לייגט זיך דאך אין שכל זייער פשוט און מען זעט דאס אלעמאל אין רשי. רשי האט א פראבלעם מיט דעם ווארט אמור, האט ער געדארפט קודם אראפברענגען דעם ווארט אמור און זאגן אמור מלא, און דערנאכדעם די אנדערע צוויי מאל מסביר זיין סיי דעם אמור און סיי דעם להם. קודם האט ער א פראבלעם מיטן אמור דערנאכדעם מיט אמור להם, אבער נישט קודם איז ער מסביר אמור להם צוויי מאל דערנאכדעם גייט ער נאר צו אמור אליין. עס לייגט זיך נישט אינגאנצן אין שכל אזא זאך. וויבאלד אבער אז רשי טוט דאך יא אזוי, איז פון דעם גופא איז מובן, אז כאטש יעדער פירוש איז אן ענין בפני עצמו, די אלע דריי זענען יעדער איינער א פירוש בפני עצמו, דארפן זיי אבער קומען אין דעם סדר וואס רשי האט אזוי געשטעלט, דארף זיין דאס הגם אז ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך אז רשי זאל אזוי שרייבן, קודם איז ער מסביר אמור להם, און דאן נאכדעם נאר אמור. די שוועריקייט וואס ווערט באווארנט מיטן דריטן פירוש קומט דווקא נאך די פריערדיגע צוויי פירושים. די שאלה וואס רשי קומט ענטפערן אויף אמור מלא לא תברכם בחיפזון ובהלות אלא בכוונה ובלב שלם, די שאלה וואס אויב מיר קענען האבן אויף אמור, ווערט נאכדעם ווי רשי איז מסביר צוויי מאל אמור להם, יעמאלט ווערט א קשיא אויף אמור, דערפאר איז רשי מסביר דעם אמור נאך די ערשטע צוויי מאל וואס ער ברענגט אראפ אמור להם,

זאגן זיי, זענען מפרשים מסביר אז רשי באווארנט די שוועריגקייט אינעם ווארט אמור, וואס איז נישט בלשון ציווי נאר בלשון הווה, אדער ס'א לשון פון מקור, ס'איז דאך באוואוסט אין דקדוק איז דא אז ס'דא ווערטער וואס זיי ווערן אנגערופן מקור, און ס'דא ווערטער וואס זיי זענען א ענין וואס איז דא א ענין פון ציווי, די זעלבע זאך איז דא אויכעט אמאל אויף איינציגע אותיות איז אויכעט דא ווען מ'נוצט אויף איינציגע אותיות ניצט דעם שורש פון אים, און ווען מען ניצט דעם וועגן א ווארט, ניצט מען אז מען רופט עס אדער בלשון הווה אדער בלשון מקור. וואס הייסט דאס? אמור, זאגן, אדער זאגנדיק, די זעלבע זאך ווי מען האט גערעדט וועגן זכור ושמור אויכעט, איז דאס געדענקענדיק, זאגנדיק, מען רעדט נישט וועגן איינעם וואס מען זאגט אים דו זאלסט זאגן, ס'רעדט זיך וועגן לשון הווה, דאס אדער לשון הווה אדער מקור, דער אלף איז נישט מיט א סגול. אדער מיט א חיריק בתוספת ו' צום סוף ווארט אמרו, ווען מען וויל זאגן א, מיט, נאר מיט א קמץ, ווען מען וויל זאגן א ציווי אויף איינעם, זאגט מען יענעם אמור, מען האט אויך געלערנט נישט לאנג, אמור אל הכהנים בני אהרן, זאג צו די כהנים בני אהרן, דא קומט גאר אן ס'שטייט אמור, און ווען, אדער ס'איז געשאפט זיי מיט א סגול, אדער אסאך מאל אז ס'שטייט אמרו, עס וואלט געשטאנען כה תברכו את בני ישראל אמרו להם, וואלט מען געמיינט א מצוה, ס'איז א ענין פון מען זאגט אים אן ער זאל זאגן, ס'איז א ציווי. ממילא דאס האט רשי'ן געקוועטשט פארוואס שטייט דא אמור, איז רשי מבאר, לויט געוויסע מפרשים, די רבי ברענגט צוויי סארטן מפרשים ווי זיי טייטשן אויס וואס רשי האט געמיינט, לויט געוויסע מפרשים אז אמור, ער וואוינט לויט דאס ר' אליהו מזרחי גיט דעם פירוש דערום איז רשי מבאר לויט געוויסע מפרשים אז אמור איז דא טאקע נישט קיין ציווי ס'איז נישט קיין ציווי אמור להם איז נישט קיין ציווי נאר א לשון הווה ווי געזאגט פריער זאגן אדער זאגנדיג ס'רעדט זיך נישט ס'רעדט זיך נישט וועגן דו זאלסט זאגן ס'איז נישט אמור דו זאלסט זאגן אמור מיינט נישט דו זאלסט זאגן דאס איז א מקור פון דעם ווארט אן קיין הוספות און דאס איז נישט קיין אויסנאם, דאס וואס רשי וויל זאגן, דאס איז ווי זכור און שמור, דאס וואס רשי ברענגט אראפ, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, ברענגט רשי אראפ אמור להם, כמו זכור, שמור, וויבאלד עס שטייט דא אמור, איז דאך עס נישט קיין ציווי, זאגט רשי עס איז נישט קיין אויסנאם, ווייל מיר געפינען שוין אין זכור ושמור אויך די זעלבע זאך. דאס וואלט געדארפט שטיין, אויב עס וואלט געווען א ענין פון ציווי, וואלט געדארפט שטיין זכור אדער שמור, וויבאלד אז עס שטייט זכור און שמור, וואס לשון הווה ווען עס קומט במקום ציווי, עס איז נישט קיין ציווי, ווייזט אז די אמירה דארף זיין תמיד, עס דארף זיין אלעמאל, אמור, אמור, זאגן, תמיד, זכור, געדענקען תמיד, ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין ציווי אויף איינעם. דאס לשון הווה ווען עס קומט במקום ציווי, ווייזט אז די אמירה דארף זיין תמיד, ווי רשי האט שוין מבאר געווען פריער, רשי האט שוין מבאר געווען פריער אין פרשת יתרו, אויפן אויפן ווארט זכור, זאגט רשי תנו לב לזכור תמיד כו', נישט קיין ציווי, א ציווי דארף שטיין זכור, וויבאלד עס שטייט זכור איז דאס א תנו לב, מען זאל געדענקען אלעמאל. אז די מפרשים טייטשן אז ס'איז טאקע נישט קיין ציווי, ס'איז נאר א ענין פון אז מען זאל געדענקען תמיד, ס'איז דער ענין פון אמור תמיד, זכור תמיד, שמור אויכעט אזוי, און דאס וואס רש י זאגט אז ס'איז כמו זכור און שמור, אנדערע מפרשים ווי דער גור אריה און ספר הזיכרון, דער באר מים חיים לערנען אבער אז הגם אמור מיט א קמץ איז נישט קיין לשון ציווי, ווי געזאגט פריערט, ס'דארף שטיין אמור, איז דאס איז דאס דער מקור, דאס איז דער מקור פון דעם ווארט, פון דעם ווארט פון זאגן, מען קען זאגן יענעם אמור, און אמאל זאגט מען אמור, דאס מיינט נישט זאגן יענעם ער זאל זאגן, אמור עס זאל זיך זאגן. און רש י זאגט על דרך הנל אז מען געפינט אין דער תורה דעם מקור אויך ביי א ציווי, אז מיר געפינען שוין אין די תורה נישט נאר דא דעם ערשטן מאל אין אמור להם, מיר געפינען שוין ביי זכור ושמור אויך די זעלבע זאך, כמו זכור ושמור וואס זענען א מקור, כאטש זייער מכוון איז א ציווי. דער ווארט איז טאקע א מקור פון דעם ווארט, דער מקור פון דעם פון דעם ווארט זכור ושמור, זאגט רשי די זעלבע זאך איז דא אויכעט אמור, האבן מיר צוויי פירושים אין די ווערטער וואס רשי זאגט, וואס רשי האט געקוועטשט וויבאלד עס שטייט אמור אין א וועג פון הווה און א מקור, איז ער דער ערשטער פירוש איז ווי דער רא ם זאגט אז ס'רעדט זיך דא פון געדענקען תמיד, ווי רשי זאגט תנו לב לזכור תמיד, די צווייטע מפרשים לערנען אין רשי אז ס'מיינט טאקע אפילו אז ס'פון א לשון פון אמור א לשון פון א מקור און א לשון הווה, איז דאס אויכעט מכוון אלס א ציווי. דאס וואס די צוויי מפרשים לערנען אפ אין דעם ערשטן חלק פון רש י. ניין, יעצט קומט די צווייטע שאלה, די ערשטע שאלה איז געווען פארוואס רש י ברענגט אראפ ערשטנס איז ער מסביר אמור להם, דערנאכדעם נאכאמאל אמור להם, דערנאכדעם אמור, לכאורה די ערשטע זאך וואס ער דארף מסביר זיין איז אמור, דערנאכדעם צוויי מאל אמור להם, ווייל די ערשטע זאך וואס רש י איז מסביר דעם ערשטן ווארט וואס ס'קוועטשט אים,

נאר דעם ווארט אמור, יא, רשי טייטשט דאך אפ נאר דעם ווארט אמור, דאס וואס קומט אויס פון טאן פון די מפרשים אז דאס וואס רשי נאר האט געקוועטשט נאר אמור, פארוואס איז ער מעתיק אויך דעם להם און נישט בקיצור, רשי האט דאך געדארפט אראפברענגען פון פסוק אמור כמו זכור שמור, די זעלבע זאך זעט מען אין פרשת יתרו, זאגט רשי אויכעט די זעלבע זאך, רשי ברענגט דאך די ווארט זכור און ער זאגט תנו לב לזכור תמיד, ער זאגט נישט די איבעריגע ווערטער וואס שטייט נאך זכור. האט ער דאך דא אויכעט געדארפט אראפברענגען אמור, ווייל דאס קוועטשט דאך אים, וואס אין א לשון פון הווה, אין א לשון פון מקור, האט ער געדארפט אראפברענגען נאר דעם אמור, פארוואס ברענגט ער אמור להם? זייער א געשמאקע שאלה, מ'זעט דאך אז רשי בויט דאך דא זיין פירוש אויף די ווערטער כמו זכור און שמור, איז אזוי ווי דארטן שרייבט ער נאר זכור האט ער דא געדארפט שרייבן נאר אמור אין דעם דיבור המתחיל פון חומש. נאך א שאלה, אויך דארף מען פארשטיין פארוואס ברענגט רשי צוויי דוגמאות, זכור און שמור, ס'איז נישט גענוג די דוגמא פון זכור אליין אדער פון שמור אליין, דו ווילסט דאך מיר זאגן אז דאס רעדט זיך וועגן א ענין פון אז ס'איז א ווארט פון הווה, ס'איז נישט קיין ענין פון ציווי, ס'איז א ענין פון מקור, אדער ווי די אנדערע מפרשים זאגן אז אפילו ס'איז אין א לשון פון הווה און מקור איז דאס אויכעט א ציווי, איז דאך גענוג דער ווארט זכור איז גענוג. בפרט אז רשי לערנט שוין דארטן זכור תנו לב לזכור תמיד, וואס דארף מען נאך אמאל ער זאל אראפברענגען, סיי זכור און סיי שמור, וואס דארף איך האבן צוויי ראיות אויף דעם, זכור אליין וואלט געווען גענוג, אדער שמור אליין וואלט געווען גענוג. אות ג', נאך א שאלה, יעצט זאלן מיר אריבער גיין צו דעם צווייטן חלק פון רשי וואס רשי זאגט אמור להם שיהיו כולם שומעים, אלע זאלן הערן. דעם צווייטן פירוש פון רשי אמור להם שיהיו כולם שומעים איז בפשטות די כוונה ווי מפרשים טייטשן, וואס מיינט רשי דא צו זאגן, ווי מפרשים זענען טאקע טייטשן עס אויס, אז מען זאל נישט מיינען אז דער כהן קען זאגן די ברכת כהנים בינו לבין עצמו אף על פי אז דער קהל וועט נישט הערן, לכאורה קען דאך זיין אז די מצוה אויף די כהנים צו זאגן, זאלן זאגן שטילערהייט און קיינער דארף נישט הערן און די ברכות וועט חל זיין אויף זיי. קומט רשי און זאגט ניין, נאר ס'דארף זיין אמור להם שיהיו כולם שומעים, דאס וואס די מפרשים טייטשן אויס וואס רשי לייגט צו אמור להם שיהיו כולם שומעים, זאלסט נישט מיינען אז מען קען נאר זאגן שטילערהייט, מען דארף עס זאגן אז אלע זאלן דאס הערן. דער רבי פרעגט אויף דעם אויכעט צוויי שאלות, דערנאך אריבער גיין צו דעם דריטן חלק פון רשי וואס רשי ברענגט אראפ נאר דעם אמור, און ער זאגט מלא, און ער מסביר פארוואס וועגן דעם ענין פון מלא. זאגט דער רבי אויף דעם איז נישט מובן. דער רבי פרעגט דריי שאלות אויף דעם, אויף דעם חלק פון רש י. א', ממה נפשך, אויב רשי'ס לימוד איז פון ווארט להם, וויבאלד אז ס'שטייט אמור להם, צו זאגן צו די אידן, דערפאר זאגט ער שיהיו כולם שומעים, להם, שיהיו כולם שומעים, דארף ער נישט מעתיק זיין דעם ווארט אמור, איז דאך דא אינגאנצן דער אויפטו פון להם, אז זיי זאלן הערן, האט ער נישט געדארפט אראפברענגען דעם אמור אינגאנצן, נאר דעם להם. און אויב די ראיה פון רשי איז אויך פון ווארט אמור, אז די אמירה דארף זיין אין אן אופן פון צוקומען להם, אז ס'רעדט זיך אויך וועגן די כהנים, נישט נאר וועגן די וואס הערן, וואס דאס איז לכאורה מער מסתבר, ווארום עס איז מער מתאים צום תוכן הפסוק וואס רעדט וועגן דער אמירה פון די כהנים, נישט וועגן שמיעת בני ישראל. דא רעדט מען דאך נישט צו בני ישראל, דא רעדט דאך דער אייבישטער רעדט דאך רעדט דאך כה אמור להם צו די כהנים, כה תברכו את בני ישראל איר זאלט אזוי בענטשן די אידן, איז דאך מער. מער לייגט זיך מער אין שכל אז רשי דארף אנקומען צו דעם ווארט אמור, האט רשי'ס לשון געדארפט זיין בעצם צו דעם, צו דעם ווארט אמור, על דרך ווי ס'איז לשון הגמרא אז די אמירה דארף זיין בקול רם, נישט אמור להם שיהיו כולם שומעים, אמור להם אז איר דארפט זאגן בקול רם, מען רעדט דאך דא צו די כהנים, נישט צו דעם עולם, ממילא איז דאך נישט פארשטאנדיג פארוואס שטייט דער לשון אויף וואס רשי ברענגט אראפ אמור להם שיהיו כולם שומעים, ער האט געדארפט זאגן ווי ס'שטייט טאקע אין גמרא, די גמרא ברענגט אראפ אין סוטה, אמור להם, אז די אמירה דארף זיין, די לשון פון די גמרא בקול רם, גייט דאס אויף די כהנים, נישט אויפן עולם. נאך א שאלה אין דעם חלק פון רשי ב. וויבאלד אז רשי מיינט שולל זיין אז די ברכה זאל נישט זיין בינם לבין עצמם, ווי די מפרשים טייטשן, אז רשי קומט אונז זאגן אז די ברכה זאל נישט זיין צווישן זיך זאגן שטילערהייט, פארוואס זאגט דאס רשי נישט בפירוש ווי ער איז שולל און מפרש אין ווייטערדיגן פירוש לא תברכם בחיפזון? אין דעם קומענדיגן פירוש זאגט רשי אמור מלא לא תברכם בחיפזון, און ווי עס שטייט אין ספרי און אין גמרא שטייט דאך אזוי, רשי זאגט נאר וואס זאגט רשי דא? ס'דארף זיין אמור להם שיהיו כולם שומעים, פארוואס זאגט ער אויף אזא סארט אופן ווי שטייט אין ספרי און אין גמרא, ולכאורה איז דאס א כל שכן די גמרא איז טאקע זאגט אויף דעם אויכעט אז ס'דארף זיין ווי ער זאגט שפעטער לא תברכם בחיפזון האט ער געדארפט זאגן דא אויכעט למען ער זאל נישט רעדן בינם לבין עצמם און נישט זאגן אמור להם שיהיו כולם שומעים ולכאורה איז דאס א כל שכן. די קשיא ווערט דאך אסאך שווערער, מה דאך אין ספרי און אין גמרא, וואס דאס איז א לימוד מיט א בן עשר למשנה, און נאכמער בן חמש לגמרא, בן חמש עשרה לגמרא, דארף מען אויסטייטשן אז דאס מיינט מען מען זאל נישט בענטשן בינם לבין עצמם, אדער בלחש, אזוי טייטשט אזוי זאגט דער ספרי, ספרי זאגט או בינו לבין עצמו, און די גמרא זאגט או אינו אלא בלחש. האט רשי געדארפט זאגן די זעלבע זאך? נאר פארקערט, אויב ס'שטייט אזוי אין ספרי און אין גמרא וואס דאס גייט בן עשר למשנה בן חמש עשרה לגמרא ענד דארף מען עס מסביר זיין מיט אזא סארט לשון, פארוואס זאגט רשי נישט אזוי? דארף עס דאך רשי אוודאי אויסטייטשן בפירוש פאר א בן חמש למקרא, און רשי זאגט נישט אזוי וואס אויב אמור להם שיהיו כולם שומעים? לכאורה וואלט געפאסט בעסער ווען ער זאגט אזוי ווי ס'שטייט אין ספרי און אין גמרא. ג. די דריטע שאלה אויף דעם קטע פון רשי, פארוואס זאגט ער דעם לשון? כולם שומעים, רשי זאגט אמור להם שיהיו, ער ברענגט אראפ אמור להם שיהיו כולם שומעים, וואס איז דא די לשון כולם שומעים? און טייטשט נישט אפ וועמען ער מיינט דערמיט, ווער איז דאס דער כולם? און כאטש דאס קומט בהמשך צום לשון הפסוק כה תברכו את בני ישראל אמור להם, לכאורה מיינט דאך דאס להם אז אלע, שטייט דאך כה תברכו את בני ישראל, זאגט דער רבי מ'קען עס נישט זאגן, מיינט דאך דאס נישט אלע בני ישראל בכל מקום, דאס מיינט די אידן באותו מעמד, די אלע אידן וואס זענען דא אין שול מיט אים צוזאמען זאלן הערן, וואלט דאך געווען מער מתאים ווען רשי זאגט על דרך ווי דער לשון איז אין ספרי, שיהיה כל הקהל, וואס מיינט כל הקהל? די צוזאמענגעקליבענע, די אלע וואס זענען דא אין שול, שומע, דער לשון פון ספרי, שיהיה כל הקהל שומע, וכיוצא בזה, וואס איז דא דעם רשי'ס לשון אמור להם, שיהיו כולם שומעים, וואס איז דא די הדגשה פונעם כולם? אות ד', יעצט לאמיר אריבערגיין אין דעם דריטן פירוש, אין דעם דריטן פירוש, און דאכציך אז דא וועט אויך זיין דריי שאלות אויף דעם, אין דעם דריטן פירוש זאגט רשי אמור מלא לא תברכם בחיפזון ובבהלות אלא בכוונה ובלב שלם, זאלסט זיי נישט בענטשן גיך און מיט א ווילדקייט מיט א צוטומלקייט, נאר מיט א כוונה ובלב שלם, וויבאלד עס שטייט אמור מיט א ו' דארף מען פארשטיין. רשי זאגט אמור וויבאלד עס שטייט מלא, קומט עס זאגן אז עס זאל נישט זיין בחיפזון. פרעגט דער רבי, די ערשטע שאלה, א', ווי שוין גערעדט כמה פעמים, איז דער שינוי פון מלא וחסר נישט קיין קושיא אין פשוטו של מקרא, וואס רשי מוז פארענטפערן. די תורה איז פול מיט מלא וחסר, און רשי פארענטפערט דאס נישט. ואדרבה, ברובא דרובא פון די ווערטער בחומש וואס זענען מלא אדער חסר, שטעלט זיך רשי אויף דעם נישט אפ. סיידן ווען ס'איז דא א שוועריקייט אין פשוטו של מקרא, יעמאלט, רשי, פרובירט, מיט דעם וואס איז א מלא אדער א חסר, פרובירט ער דאס פארענטפערן, וואס ווערט באווארנט און פארענטפערט דורך דעם מלא אדער חסר. אבער דא דארף מען פארשטיין וואס איז דא נישט גלאטיג אין פשוטו של מקרא וואס דער מלא קומט עס פארענטפערן. פארוואס נעמט רשי און לערנט ארויס וויבאלד אז ס'שטייט מלא איז לא תברכם בחיפזון ובבהלות, ס'שטייט מלא אין אנדערע ארטער שטייט חסר אין אנדערע ארטער שטייט מלא, וואס האט געקוועטשט רשי'ן דא וואס האט געמוזט טייטשן ניצן דעם מלא עס קומט אונז עפעס לערנען? ב', נאך א שאלה אין דעם קטע, פארוואס זאל בכלל זיין די הוה אמינא אז די כהנים זאלן בענטשן אידן בחיפזון ובבהלות? וואסערע סארט הוה אמינא איז דאס בכלל אז מען דארף זיי אנזאגן אמור להם מיט א ו' מיט א מלא אז זאלן נישט בענטשן בחיפזון ובבהלות? אז מען זאל דארפן דאס באווארענען, מען רעדט דאך דא וועגן די כהנים, פארוואס זאלן זיי טראכטן אפילו אויף אזא זאך? אין מדרש, מדרש רבה אין אונזער פרשה אין נשא, שטייט, אמר להם הקדוש ברוך הוא לכהנים, לא מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכים את ישראל, תהיו מברכים אותם באנגריא ובבהלות, דער אייבישטער זאגט צו די כהנים, נישט וויבאלד אז איך האב אייך אנגעזאגט איר זאלט בענטשן די אידן, זאלט איר זיי בענטשן מיט אזוי ווי גענויט, און מיט א גיכקייט, אלא תהיו מברכין בכוונת הלב, דאס שטייט אין מדרש, וואס דער פירוש הפשוט אין דעם איז, ווי מפרשים טאקע דער מתנת כהנים, מפרשים אויפן מדרש, זענען מסביר, אז וויבאלד אז דער אויבערשטער האט איבערגעגעבן די כהנים אז זיי זאלן בענטשן די אידן, וועלן זיי דאס טון דרך מהירות וגערה, וויבאלד אז דער אייבערשטער האט עס אנגעזאגט, אזוי ווי דער אדון זאגט אן עפעס א זאך צו טון, ממילא דארף מען עס דאך טון, און ער זאל עס טון. ווי דער לשון פון מדרש גיך, און זיי וועלן אפילו זאגן איך, מיט א מיט א אופן פון שרייען, מהירות וגערה, דאס איז מ'טייטשט אויס וואס דער מדרש מיינט באנגריא ובבהלות. מ'קען אבער נישט זאגן אז דאס מיינט דא רשי, רשי רשי זאגט נישט דאס, ווארום דאמאלס וואלט ער דאס געזאגט אין קלארע ווערטער, רשי וואלט געקענט אראפברענגען דעם לשון פון מדרש און זאגן די געלבע די זעלבע זאך, און בפרט נאך דער פירוש אויפן מדרש אז ס'רעדט זיך וועגן מהירות וגערה. ס'איז מובן בפשטות פארוואס פארוואס דאס איז נישט מתאים על פי פשוטו של מקרא. ס'איז זייער פארשטענדליך פארוואס רשי קען דאס נישט ניצן, ווייל ס'איז נישט, ס'איז נישט, ס'שטימט נישט מיט פשוטו של מקרא, ווארום מ'האט דאך שוין פריער געלערנט דעם ציווי ואהבת לרעך כמוך, מ'רעדט דא וועגן א בן חמש למקרא, ער האט שוין געלערנט אין פרשת קדושים ואהבת לרעך כמוך, איז פארשטאנדיג, אז פונקט ווי דער כהן וויל אז בשעת מען בענטשט אים זאל עס זיין נישט בחיפזון נאר בכוונה ובלב שלם, וועט עס אזוי זיכער זיין ווען ער בענטשט אידן. און די גאנצע נוסח הברכה ווי דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה איז דאך לברך את עמו ישראל באהבה, איז אין פשוטו של מקרא לייגט זיך נישט אין קאפ אז ס'זאל זיין במהירות וגערה. מ'קען אויך נישט זאגן אז די קא סלקא דעתך אז די ברכה וועט זיין בחיפזון ובבהלות איז, מ'קען אויך נישט זאגן אז וואס איז די סיבה פארוואס ס'קען זיין ס'זאל זיין מיט א גיכקייט און מיט א צוטומלקייט, וויבאלד דער אויבישטער האט אנגעזאגט די כהנים לברך את ישראל וועלן זיי צוטומלט ווערן כיוצא בזה. דער אויבערשטער האט זיי געגעבן אזא גרויסן תפקיד, אזא גרויסע שליחות, אז זיי דארפן בענטשן עם ישראל וועלן זיי ווערן צוטומלט, און זיי וועלן בענטשן זייער ווילד און גיך, זיי מ'קען עס נישט זאגן, זייער געשמאק פארוואס, ווארום אויב ס'איז נויטיג צו אנזאגן אז דער אויבערשטער'ס א ציווי זאל ניט ארויסרופן קיין בהלה וכו', לאמיר זאגן אז דער אייבישטער דארף אנזאגן אז זאלסט וויסן אז איך זאג דיר אן זאלסט נישט ווערן צוטומלט, זאלסט עס טון ווי ס'דארף צו זיין פאמעלעך און בלב שלם מיט אלץ, האט עס די תורה געדארפט באווארענען גלייך ביי די ערשטע מצוות וואס דער אויבישטער האט אנגעזאגט געדארפט שטיין אין פרשת בוא וכו' האט עס געדארפט שטיין נישט ערשט ביי דער מצוה פון ברכת כהנים וואס מ'האלט שוין אין פרשת נשא, מ'איז שוין געענדיגט גאנץ שמות און מ'איז שוין געענדיגט במדבר, האלט מען מיט אנגיין במדבר מען האלט פרשת נשא, דא קומט מען אים זאגן אז זאלסט נישט ווערן צוטומלט ווייל דער אייבישטער זאגט דיר אן, און זאלסט בענטשן זייער גיך און מיט א ווילדקייט און מיט א שרייען און מיט אלע זאכן. דאס איז די צווייטע, ג, די דריטע שאלה, וואס איז רשי אויסן מיט זיין דיוק צו זאגן ביידע לשונות, בחיפזון ובבהלות, מיט גיכקייט און מיט א צוטומלקייט, און פון וואנעט נעמט ער דאס? וואנעט נעמט דאס רשי? און מען זעט אז רשי אליין אין פרשת בוא, ווען ס'שטייט דארטן בחיפזון יצאת, זאגט רשי ס'איז לשון בהלה ומהירות, און דא קומט רשי און זאגט אז אז ס'רעדט זיך וועגן בחיפזון און בבהלות. האסט דאך שוין געזאגט דארטן אז בחיפזון מיינט בהלות ומהירות, וואס זאגסטו דא בחיפזון ובבהלות? דא געפרעגט די שאלה אויף דעם קטע, אזוי אויך איז די שאלה בנוגע די צוויי לשונות פון רש"י אין צד החיוב, אין צד ה אין צד השלילה זאגט ער ס'זאל נישט זיין בחיפזון ובבהלות, און אין צד החיוב זאגט ער ס'זאל זיין בכוונה ובלב שלם, ובפרט אז אין מדרש שטייט טאקע נאר איין לשון, בכוונת הלב, פון וואנעט נעמט רש"י, פארוואס ברענגט רש"י דעם ענין דווקא און ער זאגט אויף מיט ביידע זאכן זאגט ער ביידע לשונות.

דער ביאור בכל הנ"ל, דער הכרח פון רשי אז דער פירוש פון אמור איז כמו זכור שמור, איז פון דעם וואס דער פסוק זאגט אמור להם. דאס וואס רשי האט געקוועטשט, מ'טוט אביסל שוין פארשטיין פארוואס רשי ברענגט אראפ לכתחילה דעם אמור להם, און איז נישט מסביר נאר דעם אמור, ווייל אים האט געקוועטשט דא גלייך דער אמור להם, שפעטער איז אים געווארן א שאלה אויף דעם אמור אליין, וואס ער זאגט אז אמור איז מלא דארף עס זיין בכוונה ובלב שלם.

וואלט מען געלערנט בפשטות אז אמור איז נישט קיין ציווי, אמור מיינט א ענין פון א ווארט, וואס איז דער מקור פון דעם ווארט, אמור איז זאגן, נישט איר זאלט זאגן און נישט איר זאלט בענטשן, שטייט נישט כה תברכו את בני ישראל אמור, כה תברכו את בני ישראל אמור, וואלט מען געלערנט בפשטות אז אמור איז נישט קיין ציווי, נאר א לשון מקור, און דער פירוש פון פסוק וואלט געווען, ווי וואלט מען געטייטשט טאקע דעם פסוק ווען ס'שטייט נאר כה תברכו את בני ישראל אמור? וואלט געווען אזוי זאלט איר בענטשן אידן, זאגנדיק, שטייט נישט איר זאלט זאגן, כה תברכו את בני ישראל, אזוי זאלט איר בענטשן די אידן, אמור, זאגנדיק, וואס זאלט איר זאגן, יברכך. אבער וואלט געווען זייער געשמאק, וואלט געווען אלץ פארשטאנדיק. איז כה תברכו איז דער ענין פונעם ציווי, און דער אמור איז דער ענין זאגן. וויבאלד אבער אז ס'שטייט אמור להם. אמור להם איז עס א סגנון פון ציווי על דרך ווי מען לערנט ווי מען האט שוין געלערנט פריער לא יטמא שטייט לא יטמא להם די זעלבע זאך דא אויכעט ווען ס'שטייט אמור להם מיינט דאך שוין זאגן צו זיי דא ווערט דא האט רש"ין געקוועטשט דער פון דער דאס דערפאר ברענגט רש"י אראפ אמור להם ערשט פריער וכמה וכיוצא בזה וואס מען ברענגט אראפ אז ס'שטייט דער ענין פון להם לכאורה וואס דער רבי זאגט דא איז אז אמור און להם איז א סתירה איינער צום צווייטן. אבער אויב אזוי שטעלט זיך די שאלה פארוואס שטייט טאקע אמור בלשון מקור מיט א קמץ און נישט בלשון ציווי מיט א סגל אדער אמרו. ווערט דאך צוריק די שאלה אויף וואס זאגט מען פארוואס דארף די תורה זאגן אויף אזא סארט לשון, ס'ווערט דאך פשוט א שאלה אויף די תורה פארוואס שטייט די לשון פון אמור להם האט געדארפט שטיין אין די תורה אמור להם וואלט געווען זייער געשמאק כה תברכו את בני ישראל אזוי זאלט איר בענטשן די אידן אמור להם איר זאלט איר זאלט זיי זאגן יברכך.

און לשון ציווי אויף א פעולה זענען דאך צוויי באזונדערע עניינים. ווייל מקור איז שולל ענין הפעולה. ווען דו זאגסט דעם מענטשן אמור, הייסט אים נישט זאגן. און ווען דו זאגסט די ציווי איז דו הייסט אים יא מאכן א פעולה. איז ממילא נישט פארשטאנדיג וואס ס'איז דא. און דאס באווארנט רש י, איך זאג מיט דעם וועט רש י באווארנט רש י אז כאטש אמור להם איז א ציווי צוליב דעם להם, פון דעסטוועגן קען עס שטיין בלשון מקור אמור מיט א קמץ. די תורה קען שטעלן אפילו ווען ס'איז ציווי, קען רשי שטעלן, קען די תורה שטעלן דעם לשון מיט א קמץ און נישט מיט א ס, נישט מיט א סגול אמור, כמו זכור און שמור. וואס מיינט דאס? פונקט ווי ביי זכור און שמור איז דער מכוון א ציווי, און דאך שטייט דאס בלשון מקור, עס שטייט נישט זכור, שטייט נישט שמור, שטייט זכור און שמור. איז דאך שטייט דאס בלשון מקור דערפאר וואס דאס ווייזט אויף אן ענין תמידי. דאס וואס די תורה האט געשטעלט דעם ענין פון זכור און שמור ליגט אין דעם באהאלטן אז ס'איז טאקע א ענין פון א פון א מקור, אבער ס'איז א ציווי אויכעט, און דא ליגט באהאלטן אז מען זאגט נישט נאר זכור און שמור, ווען מען זאגט זכור און שמור מיינט געדענקט און היט, דא קומט מען זאגן עפעס אז ס'איז א ענין תמידי. ווי רש י איז דארט מפרש, אזוי איז עס אויך ביים ציווי פון אמור להם, רש י איז דארט מפרש דעם ענין אז מען זאל געדענקען אלעמאל, ווי גערעדט אין אנהויב פון די שיחה תנו לב לזכור תמיד, אזוי איז עס אויך ביים ציווי פון אמור להם, זאגט רש י אמור להם, ברענגט רש י ארויף פון פסוק אמור להם ווייל ביידע ווערטער שטימען נישט, דער אמור און דער להם, זאגט ער כמו זכור שמור, זכור שמור מיינט טאקע ס'איז א ענין פון א ציווי, פון דעסטוועגן קען זיין א ציווי אין א לשון פון א מקור, און נישט אין א לשון פון זכור. און שמור אלס א ענין תמידי. דא ליגט דער חידוש פון רבין, רשי איז דארט מפרש, אזוי איז עס אויך ביים ציווי פון אמור להם, אז דאס איז געזאגט געווארן בלשון מקור, פארוואס? מצד דעם טעם וואס ברכת כהנים איז אן ענין תמידי, וועט דער רבי דאס גיין מסביר זיין די פרטים וואס דאס מיינט, וויבאלד אז זיי האבן אט די זעלבע זאך, ברכת כהנים איז די זעלבע זאך ווי דעם ענין פון זכור את יום השבת און שמור את יום השבת, די זעלבע זאך איז דא אויכעט, אזוי ווי דארטן איז דאס געזאגט געווארן אין א לשון פון א מקור, פון דעסטוועגן ניצט מען עס אלס א ענין פון א ציווי ווייל ס'קומט דא מחדש זיין עפעס א נייע זאך, און די זעלבע זאך דא אויכעט אז די תורה זאגט אין א לשון אמור און להם, עס קומט אונז צו לערנען אז דער אמור איז ברכת כהנים איז אן ענין פון תמידי. וואס מיינט דאס? מ'וועט זען אין אות ו. על פי זה וועט מען אויך פארשטיין פארוואס רש י דארף האבן ביידע ראיות סיי פון זכור און סיי פון שמור, איינע פון די שאלות איז געווען פארוואס דארף רש י האבן צוויי ראיות וואס קען ברענגן אדער זכור אדער שמור, די ראיה פון זכור אליין איז נישט גענוג, ווען ער ברענגט נאר די ראיה פון זכור וואלט נישט געווען גענוג, ווארום בשלמא ביי זכור איז מתאים א לשון מקור אויף ציווי, ווייל ס'דארף זיין א זכירה תמידית, ווי רש י טייטשט תנו לב לזכור תמיד, ווען ער ברענגט נאר זכור וואלט איך געקענט ארויסלערנען אז ס'קומט צו א זאך וואס ס'רעדט זיך וועגן א ענין פון ווען ס'רעדט זיך וועגן א ענין פון פון פון זכור אויף א ציווי ווען דווקא ווען ס'רעדט זיך וועגן א ענין פון דאס דארף זיין א זכירה תמידית, ווי רש י טייטשט תנו לב לזכור תמיד, ס'רעדט זיך וועגן א ענין פון ציווי, ווייל ס'רעדט זיך וועגן א זאך וואס איז א חיוב'דיגע זאך, ווי רש י טייטשט תנו לב לזכור תמיד, צו געדענקען אלעמאל, וואס רש י מיינט נישט דווקא די פעולת הזכירה בפועל, רש י מיינט נישט דעם ענין פון געדענקען אלעמאל, די נתינת לב לזכור תמיד ווי ס'ברענגט ווי ס'ברענגט זיך אראפ, דער ברענגט אראפ ווי ברענגט זיך די אין אין גמרא די אז אז ער גייט אין גאסן אז עפעס א שיינע זאך א גוטע זאך זאגט ער לכבוד שבת, נישט אז אז די פעולה איז איז די גאנצע צייט, און דער ענין פון די נתינת לב אויף צו געדענקען וואס תמיד איז דאך דאס א ענין וואס איז נישט מוגבל אין א זמן מסוים, ווען ער ברענגט אראפ נאר זכור וואלט איך געקענט אפלערנען פון דעם אז עס רעדט זיך נאר ביי א ענין עס קען זיין א ענין פון א ציווי ווייל ווען ס'רעדט זיך וועגן א זכירה תמידית איז וועגן א ענין פון חיובי וואס איז נישט מוגבל אין א זמן מסוים מה שאין כן דער ציווי פון אמור להם וואלט איך פון דעם נישט געקענט ארויסלערנען אז ס'איז די זעלבע זאך ביי ברכת כהנים ווען רש י ברענגט נאר דעם לשון זכור פארוואס רעדט דאך נישט וועגן אן ענין תמידי ס'רעדט זיך וועגן זמנים קבועים בשנה דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין שולחן ערוך. און אין סידור וועגן די סדר פון ברכת כהנים ווען מען בענטשט כהנים דא די אנדערע אלע סארטן מנהגים און אין חוץ לארץ בענטשט מען נאר ווי ס'איז ערשט געווען שבועות האט מען געבענטשט נאר די נאר יום טוב בענטשט מען שלש רגלים מסתם ראש השנה יום כיפור אבער שלש רגלים בענטשט מען איז דא ברכת כהנים און אפילו ווען מען זאל זאגן אז על פי פשוטו של מקרא דארף זיין ברכת כהנים יעדן טאג אפילו ס'דארף זיין יעדן טאג, איז עס דאך פארט נישט מער ווי איין מאל אין טאג, און נישט אין אזא אופן תמידי ווי ביי זכור. ממילא דערפאר וואלט רש י נישט געקענט אראפברענגען נאר דעם זכור אליין, ווייל ביי זכור איז דא דער ענין פון דער ענין פון א חיוב אז מ'זאל געדענקען דעם ענין פון שבת זאל מען געדענקען אלעמאל, און אויף ברכת כהנים וואלט מען עס נישט געקענט טייטשן. דעריבער ברענגט רש י די ראיה אויך פון שמור, וואס פון דעם וואס רש י זאגט בפשטות. זכור, און שמור, און איז נישט מציין וועלכע ער מיינט, אשר צעפקו שם וועלכע זכור און שמור ער מיינט, איז מוכרח אז ער באציט זיך צו די לשונות זכור און שמור וואס מ'האט שוין געלערנט, וואס האבן א שייכות צווישן זיך, וואס איז דאס? און דאס איז דער זכור ושמור פון שבת. וואס איז דער אויפטו? דער רבי מסביר וואס דער אויפטו איז פארוואס ער מוז האבן דווקא דעם ענין פון שמור אויך. שמירת שבת איז נישט קיין פעולה וענין תמידי. זכור קען זיין א גאנצע וואך. שמירת שבת איז נישט קיין פעולה פון ענין תמידי. דאס האט א שייכות נאר צו יום השבת. און אף על פי כן שטייט דער ציווי בלשון מקור, שמור, מיט א קמץ, שטייט נישט שמור, וואס ווייזט אויף אן ענין תמידי. איז פון דעם א ראיה אז אויך א פעולה וענין וואס מען טוט נישט בכל עת, נאר וויבאלד דאס ווערט געטון מיט א תמידיות אין זמנים קבועים פאסט אויף איר דעם לשון מקור. ווען ס'וואלט געשטאנען נאר זכור וואלט איך געזאגט אז ס'נאר ביי ענין חיובי, יעמאל קען מען זאגן אז אויף אלעמאל. אבער ברכת כהנים איז דאך אויך נישט קיין ענין פון אלעמאל, ווי קען עס זיין אלעמאל? דערפאר ברענגט ער דעם ענין פון שמור אז מ'זעט אז א זאך אפילו וואס איז נישט אלעמאל קען מען אויכעט זאגן מיט'ן לשון שמור אז ס'איז א ענין פון א ווארט וואס דער ווארט איז טאקע מקור פון דעסטוועגן שרייבט מען עס מיט א קמץ צו זאגן אז ס'דארף זיין אלעמאל. זעלבע זאך דא אויכעט. די זאך וואס ווערט געטון מיט א תמידיות אפילו ס'רעדט זיך נאר וועגן אדער אין חוץ לארץ נאר ימים טובים אדער אפילו אין ארץ ישראל אין אנדערע ערטער יעדן טאג אדער נאר יעדן שבת איז דאס אויכעט א ענין קען מען נאר זאגן דאס וואס ס'קומט דערציילן פארוואס מ'זאגט דאס אין א ענין פון א מקור ווייל ס'רעדט זיך בתמידיות ס'אלעמאל אויב אזוי ווערט דאך שווער, ער קען ברענגען נאר פון שמור און נישט ברענגען זכור. די ראיה פון שמור אליין איז נאך ווייניגער ראיה ווי פון זכור. ווען ער ברענגט נאר שמור אליין וואלט עס געווען ווייניגער ראיה ווי זכור. ווארום שמירת שבת איז דאך נישט קיין פעולה חיובית. וואס איז שמירת שבת? שמירת שבת איז א ענין פון שלילה, נישט טון. ממילא וואלט מען געקענט זאגן אז דווקא דארט פאסט א לשון מקור. ווען קען איך זאגן א ענין פון זאגן נישט שמור, נאר זאגן שמור, ווייל ס'רעדט זיך וועגן א ענין פון שלילה, נישט קיין ענין פון טון, ווייל כאטש דער קיום פון שמור איז אין א זמן מסוים ביום השבת דווקא, איז אבער דער תוכן שלילי פון שמור פאראן בכל רגע פון דעם זמן, גאנצע צייט פון שבת איז דא דער ענין פון שמור און טון נישט. טון קיין ארבעט אין דעם, און נאכמער, אויך בימי השבוע, אויך ביי עבודתו בימי החול, איז ער נישט מחלל שבת. איז שבת איז דער גאנצן שבת איז דער ענין פון שמירה פון נישט טון, ווען א גאנצע וואך ווען ער ארבעט, איז יעמאל איז ער נישט מחלל שבת. דעריבער איז די ערשטע און עיקר ראיה פון זכור, ממילא וואלט עס אונז נישט געקענט העלפן אויף דעם ענין פון שמור אליין, וואלט עס נישט געקענט העלפן אויף דעם ענין פון ברכת כהנים וואס איך, ס'נישטא דארטן די זעלבע זאך ווי אין שמור, ממילא מוז ער האבן סיי זכור און סיי שמור.

שוין, על דרך זה איז מובן ביי אמור להם, אזוי דארף מען פארשטיין אויכעט וועגן דעם אמור להם ביי ברכת כהנים, אז כאטש די פעולה פון ברכת כהנים איז נישט קיין ענין תמידי, נאר בזמן מסוים, וויבאלד אבער דאס האט א שטענדיגע קביעות אין זמן, צי בזמנים קבועים בשנה, אדער יעדן טאג, פאסט אויף דעם לשון מקור, דערפאר שטייט אין די תורה אמור להם, וואס ווייזט אויף תמידיות, און על דרך ווי מען געפינט דעם לשון תמיד, במנורה, צוליב דעם וואס זי האט געברענט בכל לילה כאטש עס האט נישט געברענט אין דעם גאנצן מעת לעת, אין אלע ערטער ברענגט זיך אפ די לשון וואס עס שטייט להעלות נר תמיד, ס'איז דאך נישט קיין נר תמיד, ס'איז דאך א נר וואס האט געברענט נאר פון ביינאכט און ביז אינדערפרי, טאקע אין די טעג וואס איז געווען די קורצערע נעכט האט עס געברענט אינמיטן אין טאג אריין אויך אביסל, אבער לכתחילה איז עס געווען געמאכט נאר אויף די גאנצע נאכט און נישט אויף מעת לעת, פון דעסטוועגן ווערט עס אנגערופן תמיד. זעלבע זאך דא אויכעט ביי אמור להם הגם אז ס'דא א קביעות'דיגע זמן וואס איז מיטן דאווענען און אין חוץ לארץ איז דאס נאר נאר ביי מוסף מאכט מען ברכת כהנים פון דעסוועגן אבער וויבאלד איך זאל דא רעדן פון תמידיות איז עס אלעמאל ווערט עס אנגערופן דעם ענין פון אמור אות ז' לפי זה איז שווער צו פארשטיין און לויט דעם ווי מען האט ערשט געלערנט איז שווער צו פארשטיין א' וויבאלד אז סייווי זאגט די תורה נישט אן דעם זמן קבוע פון ברכת כהנים דא שטייט נישט די צייט ווען מען דארף מאכן ברכת כהנים פארוואס גיבט מען דערצו די ווערטער אמור להם נאכדעם וואס שטייט שוין אין דער אנזאג כה תברכו את בני ישראל? שטייט דאך שוין כה תברכו את בני ישראל אזוי זאלט איר בענטשן, וואס לייגט ער צו נאכדעם אמור להם? קען שטיין כה תברכו את בני ישראל יברכך ה' וישמרך. עס איז שווער צו פארענטפערן אז כה תברכו וואלט מען וואלט מען בטעות געקענט איינטויטשן אז ברכת כהנים איז א ענין פון רשות אדער ווען איר וועט וועלן בענטשן איז כה תברכו לכאורה וואלט מען געקענט אזוי איינטויטשן זאגט די רבי ניין אזוי מיט דעם נוסח זאלט איר בענטשן און דעריבער איז די תורה גלייך מוסיף אמור להם אז דאס איז א ציווי לכאורה וואלט מען געקענט אזוי ענטפערן זאגט די רבי ניין ווארום לפי זה וואלט דא געדארפט זיין א סדר הפוך, דארף זיין אינגאנצן פארקערט, פריער דער ציווי כללי אויף ברכת כהנים, און דערנאך דער פרט אז כה תברכו, דער נוסח הברכה, פריער האט געדארפט שוין דער כלל פון כה תברכו וואלט ער דאך געוואלט מיינען וויסט עס זאגן אז ווען איר וועט וועלן בענטשן, האט מען קודם געדארפט שרייבן אז אמור להם, אז דאס מיינט אז עס איז א מצוה אז איר דארפט זיי בענטשן, דערנאך זאל שטיין כה תברכו, ווי זאלט איר בענטשן, אזוי זאלט איר בענטשן. ב. נאך מער, נאך מער איז שווער דא. אמור להם איז נישט בלויז א יתור לשון לכאורה, נאר אויך א לשון וואס איז בסתירה צום לשון הברכה. דער רבי פרעגט אויס צוויי שאלות ממש אויפן חומש אליין, אויף די וואס ס'שטייט, שטייט אמור להם, זאגט דער רבי אמור להם איז דאך נאך שווער ווי מ'האט געפרעגט ביז יעצט אין די ערשטע שאלה, ס'איז דאך נאך א לכאורה דאס א יתור לשון און ס'איז נאך א סתירה. דער נוסח הברכה כולו איז בלשון יחיד, יברכך וגומר וישמרך, יאר אליך ויחנך, ישא אליך און ישם לך שלום, און אמור להם איז א לשון רבים. פארוואס שטייט דער לשון אמור להם, דערנאך אין א לשון פון יחיד? עס דארף שטיין אמור לו, אדער די ברכה זאלן זיין אויכעט, יברככם, לשון רבים ביי ביידע. פון דעם איז רש"י'ס הכרח אז דא רעדט זיך נישט נאר וועגן ציווי אויף דער אמירה וברכה מצד די כהנים, נאר אויך אן ענין וואס איז נוגע להם, צו די בני ישראל, די שומעים שיהיו כולם שומעים, איינע פון די שאלות איז געווען פארוואס זאגט נישט רשי ווי דער מדרש זאגט אז מען רעדט דארט דעם ענין אז זיי זאלן אל אז אז זיי זאלן זאגן הויך, מען רעדט דאך דארט צו די כהנים, און רשי קומט און זאגט להם אז ס'האט צו טון מיט זיי, וויבאלד אז מען זעט דארט די סתירה וויבאלד אז ס'שטייט דער לשון כה תברכו את בני ישראל אמור להם און דערנאך שטייט יברכך, לערנט פון דעם רשי ארויס אז ס'דארף זיין שיהיו כולם שומעים, נישט אין אראפגיין אין די שאלה אויך. דער ביאור אין דעם, די ברכה פון די כהנים איז טאקע בלשון יחיד, דאס הייסט, זיי בענטשן יעדן אידן בפני עצמו אלס יחיד, די ברכה גייט אויף יעדן איינעם במיוחד, יברכך אויף יעדן איינעם. לאידך, דארפן די כהנים בענטשן אין אן אופן שיהיו כולם שומעים, ער דארף אין זינען האבן יעדן איינעם, אבער ער דארף אז אלע זאלן עס הערן, אז אלע אנדערע און דער יחיד זאלן הערן ווי דער יחיד ווערט געבענטשט, אלס כולם אלס כלל, יעדער יחיד דארף הערן דעם יברכך און ער זאל וויסן אז ער ווערט געבענטשט אלס א יחיד און אלס א כלל, אלס כולם. און דערפאר זאגט רשי דעם לשון כולם, לכאורה האט ער געדארפט שרייבן ווי געזאגט פריער כל הקהל, דער וואס איז דא אין שול, נישט כולם, מען רעדט דאך נישט כולם וועגן די גאנצע וועלט, און דערמיט איז מובן וואס דווקא נאך דעם אלעם, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס רשי ברענגט דעם פירוש אויף אמור מלא, ערשט די דריטע זאך נאך וואס ער מסביר צוויי מאל אמור להם, ווי געזאגט פריער אז דער אמור להם האט אים געדריקט, און דערפאר האט ער עס מסביר געווען אויף אזא אופן וואס איז זכור ושמור, דערנאך האט ער געזאגט וועגן אמור להם שיהיו כולם שומעים, יעמאלט ווערט א שאלה וואס ער דארף ענטפערן דעם אמור אליין וואס אמור מלא דערמיט איז מובן וואס דווקא נאך דעם אלעם שטעלט זיך רשי אויפן ווארט אמור און זאגט לא תברכם בחיפזון ובבהלות זאלסט זיי נישט בענטשן מיט ווילדקייט און מיט גיכקייט וויבאלד אז עס דארפן זיין אלע עניינים צוזאמען ווי ערשט געזאגט די ברכה וואס שטייט אמור להם און וואס שטייט יברכך לשון יחיד די ברכה און כוונה פאר יעדער יחיד און די ברכה וכוונה פארן כלל ס'דארף זיין ביידע זאכן קען עס גורם זיין אז דער כהן זאל בענטשן בחיפזון כפשוטו, דער רבי האט געפרעגט איינע פון די שאלות, דארף אנזאגן די כהנים זאלן עס נישט טון, און זאגן אז זיי ווערן נתפעל פון דעם וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן אזא גרויסע עבודה האט עס געדארפט שטיין ווען ביי קרבן פסח האט עס געדארפט שטיין די ערשטע מצוה אין תורה און ביי אלע אנדערע מצוות נישט דווקא אין נשא ביי ברכת כהנים, יעצט וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, ווייל מען האט זיי געגעבן אזא סארט ארבעט זיי זאלן בענטשן בחיפזון אז וואס, קען עס גורם זיין אז דער כהן זאל בענטשן בחיפזון כפשוטו, עס וועט ביי אים זיין דער חיפזון אין די ברכה יברכך, בענטשן דיך געווענדעט צו יעדערן פון דעם כולם בפני עצמו, היות אז ער דארף מכוון זיין אויך וועגן דעם צווייטן און דריטן אידן וכו', ער דארף אינזינען האבן יעדן איינעם וואס איז דא אין שול, און ער דארף אינזינען האבן וועגן כולם, ממילא ובבהלות איז מלשון בהול ובלול, דאס מיינט ער וועט זיין צוטומלט, און בלול איז צומישט, מצד די מערערע כוונות. זאגט אים די תורה דערויף און רש י זאגט ניין, פון דעסט וועגן אפילו ס'איז אזא סארט תפקיד וואס איז א ענין וואס מען דארף טראכטן וועגן יעדן איינעם, מען דארף טראכטן וועגן אלעמען צוזאמען, דעריבער זאגט רש י, שטייט אמור מלא, נאכדעם וואס מיר האבן געלערנט מיר קומען צו א מסקנא דער ענין פון אמור איז דער ענין אז ס'דארף זיין דער ענין פון אמור להם, און ס'איז לכאורה א סתירה מיט דעם להם מיט דעם ענין פון יברכך לשון יחיד, נאכדעם ווערט ביי רש י די שאלה וואס איז דער ענין פון אמור מיט א ו', וואס זאגט רש י שטייט אמור מלא, ווארום דא דארף זיין א הדגשה מיוחדת אז עס זאל זיין די אמירה במילואה ובשלימותה, אז עס זאל זיין בכוונה ובלב שלם, עס זאל זיין מיט כוונה, סיי פון אשת און פארשטיין אויך די ענין פון שאלות, אין מדרש שטייט דאך נאר בלב שלם, און רש י זאגט בכוונה ובלב שלם, עס דארף זיין מיט כוונה און נישט פאר וואס ער זאגט צוטומלט און צומישט, ביידע זאכן. איינע פון די שאלות, פארוואס זאגט ער אין סיי אין שלילה און סיי אין חיוב זאגט ער צוויי? סיי בכוונה ובלב שלם, עס דארף זיין מיט כוונה סיי פאר יעדע יחיד און סיי פארן כלל, און ביחד עם זה זאל עס זיין אן בלבול נאר בלב שלם, זייער געשמאק פארשטאנדיג אלע זאכן. דאס הייסט, דער כהן קען דאך טראכטן אז וויבאלד ער דארף בענטשן א גאנצע עדה אידן, וועט ער יעדן אידן בענטשן מיט א חלק פון זיין הארץ, יעדן איינעם מיט א חלק פון די הארץ, אויף דעם זאגט מען אים אז ובלב שלם, אויף דעם זאגט מען אים אן ובלב שלם אז יעדער אידן דארף ער בענטשן מיט זיין גאנצע הארץ, און דעריבער איז רש י מפרש. מילא איז אלע שאלות זיינען אראפגענומען, אלעס איז פארשטאנען, יעצט וועט מען אריינגיין אין די נוסח אז דער רבי דער רבי מסביר זיין דעם ענין פון יינה של תורה אין פירוש רשי וואס מ'קען אראפלערנען פון יינה של תורה, און ווי געזאגט פריער צו דעם וועט מען ארויסלערנען דעם ענין מבהיל'דיג.

פון יינה של תורה אין פירוש רש י, די צוויי דוגמאות וואס רש י ברענגט אויף אמור להם אז דאס איז כמוה זכור און שמור, איז נישט בלויז מסביר די ווערטער אמור להם, נאר דאס איז אויך א הקדמה צו זיי צו ברכת כהנים. רש י קומט נישט דא מסביר זיין נאר דעם ענין פון אמור להם וואס די ווערטער מיינען, נאר רשי קומט אונז זאגן אז עס איז א הקדמה צו ברכת כהנים. ווי ווערט עס א הקדמה צו ברכת כהנים? אויף יברכך טייטשט רשי שיתברכו נכסיך. און אויף ישמרך זאגט רשי שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך. יברכך זאלסט ווערן געבענטשט דיינע נכסים. ישמרך זאגט רשי עס זאל נישט קומען אויף דיר שודדים און עס צונעמען. רשי איז מאריך בזה ווי אזוי דאס איז ביי א בשר ודם. ער קען דיר עפעס געבן אבער ער קען נישט אכטונג געבן מען זאל עס נישט צונעמען פון דיר. שנותן מתנה, איך קען נישט אכטונג געבן, מען קען עס צונעמען ביי דיר, מה הנאה יש לי במתנה זו אז מען נעמט עס צו, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא הנותן, הוא השומר, דאס וואס מיינט יברכך ה' וישמרך, וואס לכאורה איז נישט מובן די גאנצע אריכות אין פירוש רשי, כיוון שבאים ליסטים עליו ונוטלים אותה ממנו, מה הנאה יש לו במתנה זו, לכאורה איז דאס א דבר הפשוט, און וואס איז רשי מוסיף בזה? זייער א פשוט'ע זאך, יעדער איינער ווייסט אז דער אייבערשטער גיבט, איז דאס דער ענין פון יברכך און ישמרך, איז פארשטענדליך וואס דאס מיינט, וואס דארף רשי גיין אין אזא לאנגע אריכות, כיוון שבאים ליסטים עליו ונוטלים אותה ממנו, מה הנאה יש לו במתנה זו? רשי איז דערמיט מדגיש אז יברכך וישמרך זענען נישט קיין צוויי באזונדערע עניינים, דאס וואס רשי וויל איז אויסן דא צו מאכן זיין, נאר דאס איז איין ברכה, די ברכה באשטייט שיתברכו נכסיך, די ברכה איז אז דיינע פעלדער זאלן ווערן געבענטשט, אין אן אופן אז דער אויבישטער היט די נכסים, ווארום אז אן דעם וישמרך איז מה הנאה יש לו, דער יברכך איז קיין הנאה קיין ברכה נישט, ווי קען זיין דער יברכך זאל זיין געבענטשט דווקא אויב ס'איז דא דער וישמרך, איז דא דער ענין פון חיוב און דער ענין פון שלילה, דער ענין פון חיוב ער בענטשט דיר, און דער ענין פון שמירה אז מ'זאל עס נישט קענען צונעמען, על דרך זה, יעצט וועט קומען די ווי ס'איז גלייך דאס מיט דעם ענין פון די אנדערע ברכה, על דרך זה ביי ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום, דאס איז נישט קיין צוויי, דאס איז נישט קיין צוויי באזונדערע זאכן, מען רעדט נישט דא וועגן צוויי באזונדערע זאכן, דאס איז איין ברכה וואס באשטייט אויכעט פון א חיוב און א שלילה, ווען קען זיין וישם לך שלום בשעת ס'איז ישא ה' פניו אליך, זעען מיר ישא ה' פניו אליך איז דער ענין פון יכבוש כעסו ווי רשי ברענגט אראפ, אויב רשי זאגט אז דעם ענין פון ישא השם פניו אליך יעמאלט קען זיין וישם לך שלום, איז דא דער ענין פון חיוב און שלילה. זעלבע זאך זאגט דער רבי אויכעט דער ענין פון יאר השם פניו אליך, פון דעם קומט ארויס אין די מיט די מיטלסטע ברכה, אויך דער ויחנך. און דעריבער איז רשי מפרש אויף דעם וואס די תורה זאגט אמור להם, אמור להם מיינט דאך זאגן זיי די ברכות, ווי געזאגט פריער ס'איז א ווארט פון מקור אז די ברכה איז כמו זכור און שמור, זכור און שמור פון שבת זענען נישט קיין צוויי באזונדערע זאכן, זייער געשמאק ווי עס האט ארויסגענומען די זעלבע זאך פון שבת און די ברכת כהנים, נאר איין ענין, ביז אז זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, ווען איז דער זכור בשלימות בשעת ס'איז דא דער שומר שמירת שבת? ווען איז זכור ווי ס'דארף צו זיין? ווען דא איז שמור ווי ס'דארף צו זיין. ס'איז צוויי זאכן, ס'איז זכור איז דער ענין פון חיוב, און שמור איז דער ענין פון שלילה, אבער ס'קען נישט זיין, קען נישט זיין איינער אן דעם צווייטן. על דרך זה זאגט רש י איז אמור להם איך, געוואלדיג, דער אמור להם איז די זעלבע זאך ווי דארטן, יעדער ברכה וואס די כהנים בענטשן אידן באשטייט פון א חיוב און א שמירה פון שלילה, זענען איין ענין כנזכר לעיל, אז דער יברכך איז ברך און נכסיך איז אין א אופן פון וישמרך, ווי איז דאס? הוא הנותן הוא השומר, און דווקא דעמאלט איז די ברכה א שלימות'דיגע, האבן מיר סיי די ענין פון זכור ושמור, דערפאר ברענגט רש י אראפ אויכעט איינע פון די פון יינה של תורה וואס רשי ברענגט אראפ ביידע, אזוי ווי זכור ושמור זענען צוויי זאכן אבער זענען איין זאך אין דעם ענין של חיוב און שלילה, אזוי איז אויכעט אמור להם איז ממש די זעלבע זאך אויכעט. בהמשך לזה איז רשי מפרש אמור להם שיהיו כולם שומעים אלץ אין יינה של תורה יעצט אז די הכנה און הכשרה אז די ברכה זאל זיין באופן כזה, איין ברכה וואס באשטייט פון חיוב און שמירה, ס'איז א ברכה סיי יברכך און סיי וישמרך, סיי דער חיוב דער יברכך און סיי די שמירה די שלילה פון וישמרך, בשעת אז ביי אידן אדער אין די ברכה בכוונה פון די כהנים זענען דא די ביידע תנועות. די ביידע תנועות וואס איז דא ווען זיי זאגן יברכך און וישמרך האבן זיי ביידע תנועות, וואס איז די ביידע תנועות, די ברכה איז בלשון יחיד צו יעדן איינעם במיוחד, סיי באמירת כהנים סיי בשמיעתה ובהרגש פון די אידן, ס'איז דא אין ביידע, סיי אין דעם כהן ווען ער בענטשט האט ער אינזינען יעדן איינעם און אלעמען צוזאמען, זעלבע זאך אויכעט ביי די אידן די זעלבע זאך, ואידך דארף זיין שיהיו כולם שומעים. וואס רש י מדגיש כולם שומעים, יעדער יחיד, דא קומט ארויס די געוואלדיגע לערנונג וואס מ'לערנט ארויס פון ברכת כהנים, יעדער יחיד דערהערט אז מען גיבט א ברכה צו א צווייטן אידן און צו אלע אנדערע אידן, כנזכר לעיל, ס'איז ממילא איז ווי געזאגט פריער ס'דארף זיין ווי דער לשון פון רש י איז געווען אז ס'לא בחפזון און בהלות דארף זיין בכוונה ובלב שלם, אז דא איז דא צוויי זאכן, דא איז דא כולם און דא איז דא יעדער איינער יחיד. שוין א איד דערהערט דאס, כולם שומעים, אלע זאלן דערהערן, אז די ברכה איז אויף א אופן אז ס'דארף זיין אז מ'בענטשט א צווייטן אידן, און צו אלע אנדערע אידן כנזכר לעיל וואס דאס און קומט ווי קומט דאס, ווי קען דאס זיין ביי א אידן? קומט פון א תנועה פון שלילה, דער ביטול ושלילה פון זיין מציאות. ווען קען זיין אז ער זאל אינזינען האבן אז דער כהן בענטשט אים און אין די זעלבע צייט בענטשט ער אויכעט אלע אנדערע אידן, איז ווען ס'דא ביי אים די ענין פון די תנועה פון שלילה. זעט מען געוואלדיג, אין זכור ושמור געפינען מיר דעם ענין פון פון חיוב און שלילה, און יברכך און ישמרך געפינען מיר די מינים פון חיוב און שלילה, מען געפינט דאס סיי אין די כהנים ווי זיי בענטשן יעדן איינעם און אלע צוזאמען, מען געפינט עס אין יעדן אידן אויכעט, און דעמאלט בשעת ס'איז כולנו כאחד איז דאס די כלי צו ברכנו אבינו, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק לב, ביז צו דעם כללות הברכה וישים לך שלום, וואס רשי ברענגט אראפ, וואס איז שקול כנגד הכל. ביז צו די שלימות בזה בביאת משיח צדקינו וואס ברענגט זיך אראפ אין פרק השלום אין סוף דרך ארץ זוטא שטייט משיח צדקינו וואס שלום שמו וואס דעמאלט וועט זיין אהפוך אל עמים כולם שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד ווי שטייט אין צפניה דער רמב"ם ברענגט זיך אראפ אין סוף הלכות מלכים